בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף ג', הייבן מיר אן, דף ג', עמוד א', דרײַצן שורות פון אויבן, ואימא ראש השנה אייר, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען, די גמרא האט געזוכט א ראיה פון וואו ווייס מיר אז ראש חודש ניסן איז ראש השנה למלכים, האט די גמרא א ראיה געברענגט ר' יוחנן האט א ראיה געברענגט פון א פסוק, וואס דער פסוק איז מקיש מלכות שלמה ליציאת מצרים, מה יציאת מצרים מניסן, אף מלכות שלמה מניסן, אז דער פסוק איז מקיש די מלוכה פון שלמה די יארן פון די מלוכה צו יציאת מצרים, און יציאת מצרים רעכנט מען דאך פון ניסן איז די זעלבע זאך, ראש השנה למלכים איז אויך ניסן, האט די גמרא געפרעגט, ויציאת מצרים גופא מנלן דמניסן, ווי ווייסט מען טאקע אז יציאת מצרים רעכנט מען פון ניסן? האט די גמרא א ראיה געברענגט פון צוויי פסוקים, ווייל אין איין פסוק זעהן מיר אז די פסוק זאגט אז פֿערציק יאר נאך יציאת מצרים, חודש אב, איז אהרן הכהן ארויף אויף הר ההר און דארט איז ער אוועק, און שפעטער זעהן מיר אז אין די זעלבע יאר, די פֿערציקסטע יאר פון יציאת מצרים, חודש שבט, האט משה רבינו גערעדט דארט צו כלל ישראל, און ממילא אז מען זעהט דא אז סיי אב און סיי די שבט דערנאך איז ביידע אין די זעלבע יאר, איז פשט אז ס'איז נישט געווען דא א ראש השנה אינצווישן. און במילא האבן מיר על כל פנים א ראיה אז אב, אלול, תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט איז נישט ראש השנה ליציאת מצרים. פרעגט אבער יעצט די גמרא, ואימא ראש השנה אייר? פיין, האסט מיר טאקע א ראיה געברענגט אז ראש השנה פון יציאת מצרים איז נישט תשרי, אבער ווער זאגט דיך ס'ניסן? קען נאך אלץ זיין אז ס'איז אייר. זאגט די גמרא ניין, לא סלקא דעתך. דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן, אז בחודש הראשון ס'טייטש ניסן פון די צווייטע יאר פון יציאת מצרים איז געבויט געווארן די משכן, וכתיב ויהי בשנה השנית די זעלבע יאר, ס'טייטש די צווייטע יאר פון יציאת מצרים, בחודש השני אייר נעלה הענן מעל משכן העדות, איז דעמאלטס ארויף די ענן אויפן משכן, און במילא מדקאי בניסן וקרי לה שנה שנית, וקאי באייר וקרי לה שנה שנית, מכלל דראש השנה לאו אייר הוא, ס'טייטש פון דאס אז מ'זעט דא צוויי פסוקים, וואס אין די ערשטע פסוק שטייט אז ניסן פון די צווייטע יאר פון יציאת מצרים איז געווען הקמת המשכן, און אייר פון די צווייטע יאר פון יציאת מצרים איז ארויף די ענן, איז פשט אז אייר הייבט זיך נישט אן א נייע יאר, ווייל אויב אייר איז א נייע יאר וואלט געדארפט שטיין בשנה השלישית איז נעלה הענן מעל משכן העדות, מילא זעען מיר אז אייר איז דאס נישט. איי פרעגט די גמרא ואימא ראש השנה סיוון, איז אפשר טאקע סיוון ראש השנה ליציאת מצרים, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, די פסוק זאגט דארט באו מדבר סיני, אז דריי חדשים נאך יציאת מצרים ס'טייטש סיוון, איז מען אנגעקומען דארט מדבר סיני איז געווען מתן תורה, ואם איתא, און טאמער ראש השנה פון יציאת מצרים ס'טייטש טאמער יעדע מאל סיוון הייבט זיך אן א נייע יאר פון יציאת מצרים, וואלט געדארפט שטיין בחודש השלישי בשנה השנית לצאת וגומר מיבעי ליה, וואלט געדארפט שטיין אין פסוק אז בחודש השלישי סיוון בשנה השנית די צווייטע יאר, ווייל יעצט הייבט זיך אן א צווייטע יאר, סיוון הייבט מען אן ציילן א נייע יאר, איז דעמאלטס איז געווען מתן תורה, אז שטייט נישט בשנה השנית, זעהן מיר על כל פנים אז סיוון איז אויך נישט ראש השנה ליציאת מצרים. פרעגט אבער ווייטער די גמרא, ואימא תמוז ואימא אב ואימא אדר, ס'דא אנדערע חדשים וואס קען זיין דעמאלטס הייבט מען אן ציילן יציאת מצרים, האסט נאך אלץ נישט קיין ראיה אז ס'איז ניסן, און ממילא קומט אויס אז די ראיה פון ר' יוחנן, וואס ר' יוחנן האט א ראיה געברענגט אז ראש השנה למלכים איז ניסן, ווייל מ'האט מקיש געווען מלכות שלמה ליציאת מצרים, איז נישט קיין ראיה, ווייל אונז האמיר טאקע נישט קיין ראיה פון פסוק אז ראש השנה ליציאת מצרים איז ניסן, אלא אמר ר' אלעזר, און ממילא זאגט ר' אלעזר אן אנדערע מקור וואס פון דארט לערנט מען ארויס אז ראש השנה למלכים איז ניסן, מהכא, מען לערנט עס ארויס פון פסוק אין דברי הימים, שטייט אין פסוק, ויחל לבנות בחודש השני בשני בשנת ארבע למלכותו, אז די פערדע יאר למלכותו פון מלכות שלמה האט מען געענדיגט ויחל לבנות האט מען געענדיגט בויען די בית המקדש, יעצט וועלכע חודש איז דאס געווען? שטייט דא בחודש השני בשני, די צווייטע חודש טייטש אייר, וואס שטייט דא נאכאמאל בשני, מאי שני לאו שני לירח שמונין בו למלכותו, לכאורה די איבעריגע בשני קומט אונז טאקע לאזן הערן אז מען הייבט אן ציילן מלכים שנות מלכים הייבט מען אויך אן ציילן ניסן, און דאס איז די בשני וואס טייטש די צווייטע חודש פון ווען מען הייבט אן ציילן שנות מלכים, טייטש דאס איז טאקע די בשני צו קומען לאזן הערן אז ראש חודש ניסן איז ראש השנה למלכים, מתקיף לה רבינא. פרעגט רבינא וואס א ראיה? ואימא שני בחודש, קען זיין ס'מיינט טאקע צו זאגן די צווייטע טאג פון חודש, אז די צווייטע טאג פון חודש אייר האט מען געענדיגט בויען, זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן, שני בחודש בהדיא הוה כתיב ביה, וואלט געדארפט שטיין בשני בחודש, אזוי ווי שטייט אסאך מאל אין די תורה באחד לחודש, בשני בחודש, בעשור לחודש, וואלט געדארפט שטיין, און אז ס'שטייט נישט איז א סימן, ס'מיינט נישט די צווייטע טאג פון חודש. איי ואימא בשני בשבת פרעגט די גמרא, קען זיין בשני מיינט אז ס'געווען מאנטאג, די צווייטע טאג נאך שבת, זאגט די גמרא צוויי תירוצים אויף דעם, חדא דלא אשכחן שני בשבת דכתיב, שטייט אין ערגעץ נישט אין פסוק, קיין שום פסוק ווערט נישט דערמאנט זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, די זאכן שטייען קיינמאל נישט אין תורה, וועלכע טאג פון די וואך, די תורה איז זיך אלעמאל מתייחס צו די טאג פון די חודש, ועוד, און נאך א ראיה אז קען נישט זיין ס'מיינט מאנטאג, ווייל מקיש שני בתרא לשני קמא, מה שני קמא חודש, אף שני בתרא חודש, פון די היקש אליין, פון דעם וואס שטייט בחודש השני בשני, איז איין שני, איז דא א היקש צום צווייטן שני, אזוי ווי בחודש השני מיינט די צווייטע חודש, בשני מיינט אויך די צווייטע חודש, צווייטע חודש פון וואס? מען האט דאך געזאגט בחודש השני די צווייטע חודש פון יאר, און וואס איז די צווייטע בשני? די צווייטע בשני קומט אונז טאקע לאזן הערן די צווייטע חודש פון ווען מען הייבט אן ציילן שנות מלכים, ווייל שנות מלכים הייבט מען אויך אן ציילן ניסן, קומט אויס למעשה, אז אונז האמיר דא געהאט צוויי תירוצים אין די גמרא, קודם האמיר נעכטן געזעהן די תירוץ פון ר' יוחנן, אז פון ווי ווייסט מען ראש חודש ניסן איז ראש השנה למלכים, ווייסט מען דאס פון די היקש פון שלמה המלך צו יציאת מצרים, און ער האט געוואלט ברענגען א גאנצע הוכחה אז יציאת מצרים איז טאקע ניסן, און מען איז אוועק געפאלן פון דעם תירוץ, און יעצט האמיר געזעהן די תירוץ פון ר' אלעזר, אז מען לערנט עס ארויס פון בחודש השני בשני וואס שטייט אין דברי הימים, ברענגט יעצט די גמרא א ברייתא, וואס אין די ברייתא גייען מיר זעהן ביידע תירוצים, סיי די תירוץ פון ר' יוחנן, און סיי די תירוץ רב אלעזר, נאר די ברייתא איז נישט מאריך, די ברייתא ברענגט סך הכל די גאנצע סוגיא וואס מען האט געהאט ביז יעצט, אלע פסוקים. זאגט די גמרא תניא כוותיה דר' יוחנן, מנין שאין מונין להם למלכים אלא מניסן, שנאמר, ברענגט ער קודם די פסוק וואס מען האט נעכטן געלערנט וואס ר' יוחנן האט געברענגט, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, וכתיב, ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וגומר, וכתיב, ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש, וכתיב, אחרי הכותו את סיחון, ואומר, וישמע הכנעני, ואומר ויראו כל העדה כי גוע אהרן ואומר ויהי בחודש ראשון בשנה השנית ואומר ויהי בשנה השנית בחודש השני ואומר בחודש השלישי לצאת בני ישראל וגומר דאס איז אלע פסוקים וואס רבי יוחנן האט געברענגט ואומר און די לעצטע פסוק וואס מ'זעט דא אין די ברייתא דאס איז טאקע די תירוץ צו רבי אלעזר ויחל לבנות און די פסוק פירט אויס בחודש השני בשני וואס פון דא טאקע איז למעשה די ראיה אז ראש חודש ניסן איז ראש השנה למלכים, זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא לא שנו אלא למלכי ישראל, אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, ס'טייטש דאס אז חודש ניסן ראש חודש ניסן איז ראש השנה למלכים, דאס איז נאר למלכי ישראל, אבער מלכי אומות העולם וואס איז אויך געווען פלעצער וואס מ'האט געשריבן אויף שטרות די שנות מלכים פון די מלכי אומות העולם, דאס הייבט מען אן ציילן תשרי, און אויך מ'דארף דאך האבן אזוי ווי מ'האט נעכטן געזען, מ'מוז האבן א דעיט א תאריך פון ווען מ'הייבט אן ציילן, ווייל אז נישט איז דא א פראבלעם מיט די שטרות, איז מלכי אומות העולם נישט די זעלבע ווי מלכי ישראל, און ער גייט א ראיה ברענגען פון פסוקים וואס מען זעט אזוי, און איידער מען וועט זען דא די פסוקים עמיר קודם אויסרעדן די סיפורי דברים וואס איז דא פארגעגאנגען כדי מען זאל פארשטיין וואס מען זעט דא אינעווייניג, איז אזוי, די בית ראשון, בית המקדש הראשון איז חרוב געווארן, די בבלים האבן חרוב געמאכט די בית המקדש הראשון, און מען האט פארטריבן די אידן אין גלות בבל, שפעטער אפאר יאר שפעטער האבן די פרסים, איבערגענומען די בבלים, וואס טייטש, דריוש המדי האט מלחמה געהאלטן מיט די בבלים, און ער האט איבערגענומען, און פרס האט אנגעהויבן שולט צו זיין אויף ארץ ישראל די מלכי פרס, דריוש המדי איז געשטארבן, און זיין זון כורש האט איבערגענומען, כורש דאס ערשטע יאר וואס ער איז געווארן מלך האט גראד ארויסגעשיקט א בריוו אז כלל ישראל מעג צוריק אנהייבן בויען די בית המקדש, און מען האט טאקע אנגעהויבן בויען די בית המקדש השני, אבער ס'איז נישט אריבער א קורצע תקופה, און כל מיני עלעמענטן האבן זיך אריינגעמישט און געשריבן בריוון צו כורש ער זאל דאס נישט צולאזן, און ער האט טאקע אפגעשטעלט די בנין, מען האט אויפגעהערט בויען די בית המקדש. נאך כורש איז געשטארבן, האט אים איבערגענומען אחשורוש, דער באקאנטע אחשורוש, וואס אונז אלע קען מיר פון מגילת אסתר, אחשורוש איז געווען די גאנצע נס פון פורים דארט, אבער למעשה ער האט נישט געלאזט ממשיך זיין בויען די בית המקדש, נאר שפעטער זיין זון, ער האט געהאט א זון וואס האט אויך געהייסן דריוש, וואס ער ווערט גערופן דריוש הפרסי, ער איז געווען א זון פון אחשורוש מיט אסתר המלכה, איז אין זיינע צייטן אין צייטן פון דריוש הפרסי, האט מען צוריק אנגעהויבן צו בויען די בית מקדש השני, יעצט מען האט אנגעהויבן בויען די צווייטע יאר פון דריווש, און די זעקסטע יאר פון דריווש, טייטש פיר יאר שפעטער, האט מען געענדיגט בויען בית מקדש השני, ס'איז געווען חודש אדר, יענע ניסן, די ניסן נאך מען האט געענדיגט בויען, האט מען שוין מקריב געווען די ערשטע מאל דעם קרבן פסח אין בית מקדש השני, נאך אלע יאר וואס מען איז געווען אין גלות, נאכדעם וואס ס'איז נחרב געווארן בית מקדש הראשון, די ערשטע מאל וואס מען האט צוריק אנגעהויבן צו ברענגען דעם קרבן פסח, א גאנצע יאר שפעטער, וואס טייטש א גאנצע ניסן שפעטער, צוועלף חדשים שפעטער האט עזרא צאמגענומען א גאנצע קבוצה אין בבל און ער איז ארויף צו ירושלים צום בית מקדש, ער איז אנגעקומען דארט חודש אב, ער איז אנגעקומען האט ער מיטגעברענגט מיט זיך א בריוו פון דריווש, וואס אין די בריוו איז געשטאנען עס איז געווען געשריבן צו די גזברים צו די גוישע גזברים דארט אין שטאט אז מען זאל געבן פאר די אידן כל מיני זאכן דארט פאר קרבנות, יעצט. דאס אלעס איז געווען די זיבעטע צו די אכטע יאר פון דריווש ווי מיר זעהן די גמרא. שפעטער די צוואנציגסטע יאר פון דריווש טייטש דרייצן יאר שפעטער איז נחמיה האט געהערט וואס טוט זיך אין ירושלים ירושלים איז טאקע געווען בית מקדש איז געווען געבויט אבער די חומה ארום ירושלים איז געווען געפערליך און ס'איז געווען דארט א שווערע מצב פאר כלל ישראל האט נחמיה געבעטן פון דריווש זאל אים געבן רשות צו גיין צו ירושלים איבערבויען די חומה און מ'האט אים טאקע געגעבן רשות. אזוי ווי מ'וועט שוין זעהן דא אין סוגיא, זאגט יעצט די גמרא אזוי, אמר רב חסדא נאכאמאל, לא שנו אלא למלכי ישראל אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן, שנאמר, ברענגט ער א ראיה אזוי שטייט אין פסוק אין נחמיה, דברי נחמיה בן חכליה, ויהי בחודש כסלו שנת עשרים וגומר, אזוי הייבט זיך אן ספר נחמיה, אז אין די צוואנציגסטע יאר, ווי מ'וועט שוין זעהן, פונעם מלך דריווש, אין חודש כסלו איז געזאגט געווארן דארט פאר נחמיה, זיין חבר חנני איז אים געקומען זאגן די געפערליכע מצב וואס טוט זיך אין ארץ ישראל אז ס'איז נישט דא קיין חומה, וכתיב, שטייט דארט ווייטער אין פסוק, ויהי בחודש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא, אז אין די זעלבע יאר, אין די צוואנציגסטע יאר פון דריווש, אין חודש ניסן ערשט, וואס דאס איז נאך חודש כסלו, איז נחמיה געגאנגען צו ארתחשסתא, ארתחשסתא, דאס איז די נאמען פון אלע מלכי פרס, אזוי ווי מלכי מצרים האבן אלע געהייסן פרעה, איז אלע מלכי פרס האבן געהייסן ארתחשסתא, עס גייט ווייטער ארויף אויף דריווש. איז אין ניסן איז נחמיה געגאנגען צו דריווש און געבעטן רשות ארויפצוגיין צו ירושלים איבערצובויען די חומה, און במילא זאגט די גמרא, מדקאי בכסלו, וקרי ליה שנת עשרים, וקאי בניסן, וקרי ליה שנת עשרים, מכלל דראש השנה לאו ניסן הוא, ס'טייטש פון דעם אז מ'זעט אין פסוק אז כסלו איז געווען די צוואנציגסטע יאר פון דריווש, און שפעטער ניסן, די ניסן דערנאך, איז אויך געווען די צוואנציגסטע יאר פון דריווש, אויב ניסן איז ראש השנה למלכים אויך פאר מלכי אומות העולם, וואלט ניסן געדארפט זיין שנת עשרים ואחד, ווייל ניסן הייבט זיך אן א נייע יאר, פון דעם אז מען זעהט אז ניסן איז נישט די נעקסטע יאר, זעהן מיר אז ניסן איז נישט ראש השנה למלכים פון גוי'אישע מלכים, נאר ווען דען? תשרי, ווייל תשרי איז, אז ס'איז נישט ניסן נארמאל איז ראש השנה פאר אלע אנדערע זאכן, פאר רוב אנדערע זאכן איז תשרי, פאר דעם, פון דא איז א ראיה אז ראש השנה למלכי אומות העולם איז תשרי, זאגט די גמרא ווער זאגט? קען זיין ס'איז טאקע ניסן, אויב אזוי שטימט דאך נישט די פסוקים, זאגט די גמרא בשלמא היאך מפרש דלארתחשסתא אלא האי ממאי דלארתחשסתא דילמא למנינא אחרינא, ס'טייטש אז מ'קוקט אין די פסוקים אין די צווייטע פסוק חודש ניסן ווען נחמיה גייט ארויף צו דריוש בעטן רשות שטייט טאקע ויהי בחודש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא ס'געווען די צוואנציגסטע יאר פון דריוש אבער אין די ערשטע פסוק שטייט סך הכל דברי נחמיה בן חכליה ויהי בחודש כסלו שנת עשרים, שטייט נישט למלך ארתחשסתא, עס קען זיין ס'געווען די צוואנציגסטע יאר פון נאך עפעס, ווער זאגט מ'רעדט דא פון די זעלבע יאר ווער זאגט מ'רעדט פון די צוואנציגסטע יאר פון דריוש'ן, זאגט די גמרא, אמר רב פפא, זאגט רב פפא דאס האבן מיר שוין נעכטן געזען, שנת עשרים שנת עשרים לגזירה שווה, מה התם לארתחשסתא, אף הכא לארתחשסתא, ס'טייטש אז מ'זעט צוויי פסוקים איינס לעבן דעם צווייטן, ביידע מיטן זעלבן לשון שנת עשרים שנת עשרים, האט רב פפא געהאט א קבלה פון זיינע רעבעס אז מען מאכט א גזירה שווה אז ביידע גייען ארויף אויף די זעלבע יאר, וואס טייטש מען רעדט דא די צוואנציגסטע יאר פון מלך דריוש. פרעגט אבער די גמרא, וממאי דמעשה דכסלו קדים, דילמא מעשה דניסן קדים, עס טייטש ווייטער, קען זיין ראש חודש ניסן איז ראש השנה למלכי אומות העולם, אויב אזוי שטימט נישט די סדר הפסוקים, וועט מען טאקע זאגן אז די פסוקים איז נישט אויף ריכטיגן סדר. אז די צווייטע פסוק ויהי בחודש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא דאס איז קודם געשען, און די ערשטע פסוק ויהי בחודש כסלו איז געשען שפעטער, איז ניסן טאקע פאר כסלו, און די סדר הפסוקים איז נישט ריכטיג. זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, דאס קען נישט זיין, דתניא, ווייל מ'האט קלאר געלערנט אין א ברייתא אז נישט דאס איז געווען די סדר, די ברייתא זאגט, דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו, די ווערטער וואס חנני האט געזאגט פאר נחמיה כסלו, וואס דאס איז די ערשטע פסוק אין נחמיה, ווי חנני דערציילט פאר נחמיה די געפערליכע מצב אין ירושלים, אמרן נחמיה למלך בניסן, דאס האט הערשט שפעטער ניסן נחמיה פארציילט פאר דריוש'ן, און דריוש האט אים געגעבן רשות ארויפצוגיין צו ירושלים פאררעכטן די חומה, און די ברייתא זאגט טאקע די סדר הפסוקים, דברים שאמר חנני לנחמיה בכסלו שנאמר,

וחומת ירושלים מפורצת ושעריה נצתו באש, פארציילט חנני פאר נחמיה אז די מצב אין ירושלים איז געפערליך, און די חומה איז אינגאנצן אויפגעבראכן און אלעס ברענט, און אידן זענען אין א גרויסע חרפה ברעה גדולה בחרפה, זאגט די ברייתא אמרן נחמיה למלך בניסן, איז ניסן שפעטער, איז נחמיה געגאנגען צו דריוש'ן האט אים פארציילט שנאמר ויהי בחודש ניסן שנת עשרים לארתחשסתא המלך, יין לפניו, איז נחמיה איז געווען די שר המשקים ביים קעניג דארט ביי דריוש, האט ער געברענגט וויין פאר דריוש, ואשא את היין ואתנה למלך, ער האט געגעבן די וויין פארן קעניג, ולא הייתי רע לפניו, ס'טייטש ביז דעמאלטס ווען נחמיה האט געברענגט וויין פארן קעניג איז ער אלעמאל געווען פרייליך, ער האט אלעמאל געהאט א שמייכל אויפן פנים, יענע טאג ווען ער האט געברענגט וויין האט ער געוויזן אזא טרויעריגע פנים, ויאמר לי המלך, האט דער קעניג געזאגט פאר נחמיה מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רוע לב, וואס טייטש דער מלך באמערקט דא די פנים פון נחמיה ווי ס'איז אזוי אנגעצויגן, און דער מלך איז נישט געווען צוגעוואוינט דערצו, האט דער מלך געטראכט אוודאי איז אים געקומען דא פארסמ'ען מיט די וויין, און פאר דעם איז ער אנגעצויגן, ואירא הרבה מאוד, נחמיה האט מורא'דיג מורא געהאט, קען זיין דער קעניג וועט אים הרג'ענען ווייל ער איז אים חושד, ואומר למלך האט ער געזאגט פארן קעניג המלך לעולם יחיה, וואס טייטש איך וויל דיר נישט הרג'נען זאלסט אלעמאל לעבן? מדוע לא ירעו פני, פארוואס זאל איך נישט ציטערן, פארוואס זאל מיין פנים נישט זיין אנגעזויערט, אשר העיר בית קברות אבותי חרבה ושעריה אוכלו באש, אלס פארוואס זאל איך נישט זיין טרויעריג אויף וואס טוט זיך אין ירושלים די מצב אין ירושלים, ויאמר לי המלך על מה זה אתה מבקש וואס ווילסטו, ואתפלל אל אלוקי השמים, זאגט נחמיה האט ער געדאווענט פאר ער האט געענטפערט פארן קעניג וואס ער וויל, האט ער געדאווענט פארן באשעפער זאל מצליח זיין, ואומר למלך נאכדעם האט ער געזאגט פארן קעניג פאר דריווש, אם על המלך טוב, ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה אל עיר קברות אבותי, ואבננה, שיק מיר צו ירושלים איך זאל עס קענען איבערבויען, ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו, זיין פרוי, די פרוי פון דריווש איז דארט געזעצן, עד מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב, ווי לאנג עט דיר נעמען ווען עסטו זיין צוריק, וייטב לפני המלך וישלחני ואתנה לו זמן, נחמיה האט אים געזאגט א צייט ביז ווען ער וועט זיין צוריק, און דער מלך דריווש האט טאקע געשיקט דארט נחמיה איבער צו בויען ירושלים, זעהן מיר על כל פנים פון די פסוקים אז דער סדר הפסוקים איז טאקע געווען אזוי, אז כסלו די מעשה פון כסלו ווען חנני האט פארציילט פאר נחמיה די מצב אין ירושלים איז געווען פאר ניסן פאר דעם וואס נחמיה איז געגאנגען צום מלך, און אז מען זעט אז ביידע ווערן גערופן שנת עשרים איז א סימן אז ניסן האט זיך נישט אנגעהויבן א נייע יאר, און ממילא זעהן מיר אז ביי מלכי אומות העולם ווערט נישט ניסן גערעכנט א נייע יאר נאר ביי זיי איז דאס תשרי. מתיב רב יוסף, פרעגט אבער רב יוסף א קשיא פון אנדערע פסוקים, שטייט אין פסוק אין חגי, ביום עשרים וארבעה לחודש בשישי, די פיר און צוואנציגסטע טאג פון די זעקסטע חודש טייטש די פיר און צוואנציגסטע טאג פון אלול, בשנת שתיים לדריווש, די צווייטע יאר פון דריווש, וואס טייטש אלול די צווייטע יאר פון דריווש האט מען אנגעהויבן צוריק צו בויען די בית המקדש וכתיב און שטייט א פסוק דערנאך בשביעי בשנת שתיים בעשרים ואחד לחודש די פסוק איז דארט ממשיך היה דבר השם ביד חגי הנביא שטייט א נבואה וואס דער רבונו של עולם האט דארט געזאגט צו חגי וואס שטייט דארט אז דער רבונו של עולם האט געזאגט גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון יותר מן הראשון על כל פנים דאס איז געווען תשרי פון יענע יאר פון די צווייטע יאר פון דריווש זעהן מיר אז סיי אלול און סיי תשרי ביידע ווערן גערופן די צווייטע יאר פון דריווש, ואם איתא, זאגט ר' יוסף טאמער דו רב חסדא ביסט גערעכט אז ביי מלכי אומות העולם איז תשרי ראש השנה, אויב אזוי בשביעי בשנת שלש מיבעי ליה וואלט די צווייטע פסוק געדארפט שטיין אז דאס איז געווען די דריטע יאר פון דריווש, פארוואס ווייל די ערשטע פסוק איז חודש אלול, תשרי הייבט זיך אן א נייע יאר, איז תשרי שוין די דריטע יאר פון דריווש א נייע יאר, אמר ר' אבהו ענפערט ר' אבהו כורש, מלך כשר היה, לפיכך מנו לו כמלכי ישראל. כורש, וואס באלד עט די גמרא פרעגן כורש מ'רעדט דאך יעצט פון דריווש ווי ברענגסטו אריין כורש? עמער באלד זעהן טאקע אז דער כורש וואס מ'מיינט דא מיינט מען דריווש, וואס דאס איז נישט כורש, ס'טייטש בעצם האט מען פריערט אויסגערעדט אז ס'איז געווען א כורש, כורש איז דער וואס האט געלאזט אנהייבן בויען די בית המקדש, אבער מ'רעדט נישט דא פון כורש פון די ערשטע כורש, נאר מ'רעדט טאקע פון דריווש די זון פון אחשורוש, וואס ער ווערט אויך אנגערופן כורש, און ער איז געווען א מלך כשר, היות ער האט געלאזט ממשיך זיין בויען די בית המקדש, און דערפאר פאר אים רעכנט מען כמלכי ישראל, פאר אים רעכנט מען טאקע פון ניסן, נישט פון תשרי. יעצט, די ראשונים צייכענען גראד צו, אז לכאורה פארוואס פרעגט נישט יעצט די גמרא פון אלע פסוקים וואס מען האט געזען ביז יעצט, ס'טייטש אונז האבן דאך יעצט געזען די פסוקים אין נחמיה, וואס דארט שטייט קלאר אז פאר דריווש ציילט מען נישט פון ניסן, און וואס ענטפערט יעצט די גמרא אז ביי דריווש ציילט מען פון ניסן, איז די ראשונים זאגן טאקע אז די סיבה וואס די גמרא האט דאס נישט געפרעגט, איז ווייל די אלע פסוקים אין נחמיה שטייט נישט קלאר אז מען רעדט פון דריווש, שטייט מען רעדט פון ארתחשסתא, ארתחשסתא קען בעצם מיינען אלע מלכי פרס, דערפאר האט די גמרא ענדערש געפרעגט פון אנדערע פסוקים וואס דארט שטייט קלאר דריווש, און מילא איז די קשיא סאך שטערקער, מען העט עס טאקע פרעגן. מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף אויף דעם תירוץ יעצט אז מען זאגט אז דריווש כורש איז געווען א מלך כשר און דערפאר ביי אים ציילט מען פון ניסן, פרעגט רב יוסף חדא קודם כל, דאם כן, קשו קראי אהדדי, אויב אזוי איז דא א סתירה אין די פסוקים, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק אין עזרא ושיציא ביתא דנה עד יום תלתא לירח אדר די היא שנת שית למלכות דריווש מלכא וואס טייטש מ'האט געענדיגט בויען די בית המקדש די דריטע טאג פון חודש אדר די זעקסטע יאר פון דריווש אזוי שטייט אין פסוק ותניא און מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא מבבל וגלותו עמו אזוי ווי מ'האט פריערט געשמועסט די זעקסטע יאר פון דריווש אדר האט מען גענדיגט בויען די בית המקדש, ניסן האט מען מקריב געווען די קרבן פסח, א גאנצע ניסן שפעטער א יאר שפעטער האט עזרא אנגעהויבן ארויף צו גיין צו ירושלים, וכתיב און שטייט אין פסוק ווען איז ער אנגעקומען צו ירושלים, ויבא ירושלים בחודש החמישי היא שנת השביעית למלך, ער איז אנגעקומען חודש אב די זיבעטע יאר פון דריווש, ואם איתא, פרעגט די גמרא טאמער דו ביסט גערעכט אז דריווש איז געווען א מלך כשר און דערפאר ביי דריווש ציילט מען פון ניסן, אויב אזוי, שנת השמינית מיבעי ליה וואלט געדארפט שטיין אז עזרא איז אנגעקומען חודש אב די אכטע יאר פון דריווש, פארוואס? לאמיר מאכן א חשבון, אדר די זעקסטע יאר פון דריווש האט מען געענדיגט בויען די בית המקדש, ניסן, א ניסן אדר ס'טייטש א חודש שפעטער, הייבט זיך אן די זיבעטע יאר לויט די חשבון, דעמאלטס האט מען מקריב געווען דעם קרבן פסח, א גאנצע יאר שפעטער א ניסן שפעטער הייבט זיך אן די אכטע יאר, און ערשט אב שפעטער איז עזרא אנגעקומען צו ירושלים, ס'טייטש די אכטע יאר נישט די זיבעטע יאר, טאמער תשרי איז ראש השנה פון דריווש, שטימט עס זייער גוט, ווייל אדר די זעקסטע יאר פון דריווש האט מען געענדיגט בויען, ניסן האט מען מקריב געווען קרבן פסח פון די זעקסטע יאר, גייט אריבער ניסן אייר סיוון תמוז אב אלול תשרי הייבט זיך אן די זיבעטע יאר, חשון כסלו טבת שבט אדר די נעקסטע ניסן פון די זיבעטע יאר הייבט אן עזרא ארויפצוגיין, אייר סיוון תמוז אב. קומט עזרא אן צו ירושלים וואס דאס איז אלץ אין די זיבעטע יאר פון דריווש, אבער טאמער ראש חודש ניסן איז ראש השנה פון דריווש שטימט נישט דא די פסוק, ועוד, נאך א קשיא פרעגט ר' יוסף, מי דמי, התם כורש, הכא דריווש, ס'טייטש וואס האסטו מיר געענטפערט אז כורש איז געווען א מלך כשר, אונז רעד מיר דא פון דריווש וואס ברענגסטו מיר דא אריין כורש, איז קודם ענטפערט די גמרא די צווייטע קשיא, תנא, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא טאקע, הוא כורש, הוא דריוש, הוא ארתחשסתא, ס'אלץ די זעלבע מענטש, כורש שמלך כשר היה, מען האט אים גערופן כורש ווייל כורש איז אותיות כשר, געווען א מלך כשר, ארתחשסתא על שם מלכותו, אלע מלכי פרס האבן געהייסן ארתחשסתא, ומה שמו, וואס איז געווען זיין אמת'ע נאמען? דריוש שמו. אבער מכל מקום קשיא, די ערשטע קשיא איז שווער, ווייל פריערט האט מען געזען פון די פסוקים אז ס'קען נישט זיין אז תשרי איז די ראש השנה פון דריוש, און דא זעהן מיר אז ס'קען נישט זיין אז ניסן איז די ראש השנה פון דריוש, אמר ר' יצחק, ענטפערט ר' יצחק לא קשיא, כאן קודם שהחמיץ, כאן לאחר שהחמיץ, וואס טייטש אין די פסוקים אין חגי, וואס דארט זעט מען אז מען רעכנט פאר דריוש פון ניסן אזוי ווי די מלכי ישראל, רעדט זיך טאקע ווען ער נאך געווען א וואוילע קעניג א מלך כשר, מה שאין כן די פסוקים אין עזרא, וואס דארט זעט מען אז קען נישט זיין אז ביי דריוש האט מען גערעכנט פון ניסן נאר פון תשרי, דאס איז טאקע נאכדעם וואס ער איז נחמץ געווארן, ער איז צוריק געווארן א רשע, און ממילא האט מען אים צוריק אנגעהויבן ציילן פון תשרי. מתקיף לה רב כהנא,

שטאנען אין בריוו אז וואס די כהנים דארפן דארט, בקר, אילים, כבשים, חיטים, זאלץ, וויין, אויל, אלעס וואס זיי דארפן זאל מען זיי געבן, אן קיין שום פארזוימעניש מען זאל זיי אלעס גראד געבן, איז זעהן מיר דאך דא אז דריוש איז יא געווען א צדיק ווייל אין די צייטן פון עזרא האט ער נאך געשריבן אזא בריוו, אמר לו רבי יצחק, ענפערט רבי יצחק צו רב כהנא רבי, מטונך, ס'טייטש פון דיין פעקל, פון דיין פסוק אליין וואס דו האסט געלייגט אויף מיר, עב איך דיר ענטפערן, שטייט דארט ווייטער אין פסוק, די להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא, ומצלין לחיי מלכא ובנוהי, וואס טייטש פארוואס האט ער געגעבן די אלע זאכן פאר די אידן, זיי זאלן מקריב זיין קרבנות פאר זייער באשעפער, און זיי זאלן דאווענען פאר מיר, פארן מלך און זיינע קינדער, זעהן מיר אז וואס ער האט געטון האט ער נישט געטון לשם שמים, האט ער געטון נאר פאר זיך, פרעגט די גמרא דאס טייטש א רשע, ומאן דעבד הכי לאו מעליותא היא, מען טאר זיך נישט אזוי פירן, והא תניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא האומר איינער וואס זאגט, סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני בשביל שאזכה בה לחיי עולם הבא, הרי זה צדיק גמור, אז איינער געבט געלט פאר צדקה אז זיין זון זאל לאנג לעבן אדער זאל זוכה זיין צו עולם הבא איז ער א צדיק גמור, רש"י זאגט פארשטייט זיך ס'רעדט זיך נישט ער געבט איינמאל צדקה, איינער וואס פירט זיך כסדר צו געבן צדקה על תנאי אז ער זאל קומען א שכר, איז מיינט נאכנישט ער איז א רשע, איז וואס פשט מ'רופט דא אן דריוש א רשע? זאגט די גמרא לא קשיא, כאן בישראל, כאן בעובדי כוכבים. און ווי רש"י איז מסביר, א איד, ווען א איד מאכט א תנאי, פאר ער געבט צדקה אז ער געבט צדקה על תנאי זיין זון זאל אויסגעהיילט ווערן, איז אוודאי אפילו זיין זון ווערט נישט אויסגעהיילט צום סוף, איז ער נאך אלץ נישט אויפגערעגט, הייבט נישט אן שעלטן כלפי מעלה, נאר ער זאגט זיינע עבירות האבן גורם געווען. ביי א גוי איז נישט אזוי, א גוי וואס קריגט נישט וואס ער וויל רעגט זיך און שעלט, און ממילא, א גוי וואס פירט זיך אזוי, איז אוודאי נישט קיין צדיק גמור נאר פארקערט.